מיר האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק אז יהושע האט געמאכט א חרם אויף יריחו, סיי די מענטשן און סיי אלעס וואס איז אין דעם, דאס הייסט מען דארף עס געבן אלעס וואס מען טרעפט דארט להשחית פאר די משכן פאר די אייבערשטער, און ער האט געזאגט ווער עס נעמט א חרם און איז מזהיר ווער עס אויב מען וועט נעמען פון די חרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם עס וועט ווערן כאילו אויך א חרם עס וועט ווערן בדין חרם ועכרתם אותו, עס שמוציג מאכן אדער טמא מאכן כאילו די מחנה ישראל. אינטערעסאנט די חרם הייסט אז אזויווי א הקדש איז אויך כאילו א ליעד ביי ועכרתם אימען א חרם ס'איז אווער אזויווי א טומאה אויב מ'נעמט פון הקדש ווערט מען טמא יעצט די אידן האבן נישט געפאלגט וימעלו בני ישראל מעל בחרם מ'האט מועל געווען אין די חרם אין די הקדש ווי אזוי ווער האט מועל געווען די פסוק איז מפרש יהושע ווייסט דאך נישט די פסוק איז מפרש געווען איין מענטש עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח שבט יהודה ער האט גענומען פון חרם און די אייבערשטער האט זיך גערעגט און וואס האט די אייבערשטער רעגט זיך אה יעצט גייט מען לערנען יהושע גייט אן צו די נעקסטע שטאט, די נעקסטע שטאט נאך יריחו הייסט עי. דאס איז מקדם לבית אל, האבן שוין געלערנט אין די פרשה פון די וואך דא, לך לך איז איינע פון די ערשטע פלעצער אברהם אבינו איז געגאנגען. איז יהושע מאכט א פלאן וויאזוי מ'גייט אייננעמען די עי, ער שיקט מרגלים אויסטשעקן די שטאט, די מרגלים קומען צוריק, זיי זאגן ס'נישט קיין גרויסע שטאט, מ'דארף נישט קיין גרויס די גאנצע עולם זאל גיין, ס'גענוג צוויי דריי טויזנט אידן זאלן גיין און זאלן לוחם זיין כובש זיין די עי און אזוי טוט מען ס'גייען דריי טויזנט מענטשן און זיי פארלירן זיי וויק זיי לויפן אוועק די אנשי עי הרג'ענען פון זיי זעקס און דרײַסיק מענטשן און די גאנצע מאראל איז פארלוירן וימס לבב העם מ'לערנט דא כסדר אז די מלחמה איז טאקע זייער ווייניג מענטשן טעארעטיש אבער אז מ'פארלירט די קוראדזש און מ'פארלירט די מוט איז קען מען גארנישט טון און די גאנצע מוט דא קומט דאך פון דעם אז די אייבערשטער איז אויף אונזער זייט די רגע וואס איינער איז פארלוירן איז די אייבערשטער נישט אויף אונזער זייט איז אלעס פארלוירן און יהושע איז מורא'דיג צובראכן, ער צורייסט די קליידער, ער פאלט אויף דער ערד, ער מיט אלע מנהיגים, אלע זקני ישראל, און יהושע זאגט א מורא'דיגע שארפע תפילה, ער זאגט, רבונו של עולם, וואס האסט אונז אריבערגעגעבן די ירדן, אז מען קען בלייבן ביי עבר הירדן, דארט איז מען שוין געווען געזיכערט, פארזיכערט, ס'לוינט זיך נישט, און ביז יעצט גייען די כנענים הערן אז אונז פארלירן און זיי גייען אונז פארטיליגן, און מה תעשה לשמך הגדול, דו האסט דאך אונז דא געברענגט ס'קען זיין א חילול השם. ענטפערט דער אייבערשטער פאר יהושע וואס וויינסטו דען דא? דער עולם האט די חטא ישראל, אידן האבן געזינדיגט, זיי האבן עובר געווען די ברית, ס'הייסט, זיי האבן געמאכט אשר צויתי אתכם, ס'הייסט דורך יהושע געמאכט די חרם, זיי האבן גענומען די חרם, גנבו, זיי האבן קיצור זיי האבן עס אליינס גענומען, ממילא לא יכלו, האבן זיי נישט געקענט לקום לפני אויביהם, אוואדע. אויב ענק קאלן מא העלן האלט האבן די חרם אם לא תשמידו את החרם וועל איך טאקע נישט זיין מיט ענק יא? שוין איז וואס זאל מען טוהן? די גמרא איז דא מפרש ע י די אייבערשטער זאגט פאר יהושע איך גיי דיך נישט זאגן ווער עס האט געזינדיגט דעס דארפסטו אליינס אויספיגערן איך בין נישט קיין דילטור איך בין נישט קיין מוסר די אייבערשטער אפילו איז נישט קיין מוסר ער זאגט טוה עס דארפסטו טוהן אזוי עס זאגן פאר די עולם התקדשו למחר זאל זיך צוגרייטן ונקרבתם בבוקר לשבטיכם זאל זיך צוגרייטן די מפרשים זאגן ס'מיינט גיין פאר די אורים ותומים אדער עפעס פון אזא סארט גורל אדער אזא סארט רוח הקודש א גילוי, ס'גייט זאגן ווער ס'איז, ס'גייט גיין קודם צו די שבטים, נאך די שבטים צו די משפחות, משפחות האט א בתי אב, משפחה נאך די בתי אב וועט מען גיין צו די מענער און מ'וועט כאפן דער וואס האט גענומען פון די חרם און ווער ס'האט מען געכאפט וועט מען אים פארברענען אזוי ווי די חרם און ווייל ס'קומט צו א עונש. אזוי טוט יהושע ער שטייט אויף אינדערפרי יעדע זאך דא גייט אינדערפרי ער איז מקריב מקרב ישראל ער ברענגט אלע אידן פאר די חושן צו פאר די ארון און ווערט געכאפט שבט יהודה ס'איז ווען עס שיינט ס'פלעשט אזוי ווי די לייט וואטעווער ס'האט געפלעשט דארט יהודה איז שולדיג און מ'נעמט יהודה מ'ליינט אויס די אלע משפחות פון שבט יהודה משפחת הזרחי גייט אדורך משפחת הזרחי קומט אן זבדי, דאס איז לכאורה די בית אב, גייט פון זבדי קומט אן דער עכן בן כרמי בן זבדי, ס'נישט דא נאך א לעוועל עכן בן כרמי, עכן בן כרמי ער איז עס, שוין איז מ'האט געכאפט דעם, מען ווייסט נישט אמת'דיג, מען האט נאר אזויווי א רמז א גילוי, דאס נישט, קען נישט לכאורה דעם מעניש זיין ווייל דער ארון האט געזאגט אזוי איז משמע ווייל די חושן האט געזאגט, גייט יהושע צו עכן ער זאגט. מיין קינד, זיי מודה, געב כבוד פאר די אייבערשטער, איז דאס די גאנצע פרשה, איז וואריד אויף די אייבערשטער'ס כבוד ומה תעשה לשמך הגדול, געב כבוד פאר די אייבערשטער, אז זאל קענען ווייטער זיין מיט די אידן, ס'זאל נישט זיין קיין חילול השם, און זיי מודה, זאג וואס האסט געטון, און פון דא לערנט די משנה אין סנהדרין אז ווען מ'איז מודה עס ווערט נמחל, און עכן זאגט יא, אזוי אמנה ביסט גערעכט חטאתי להשם אלוקי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי, אזוי האב איך געטון, און ער זאגט פונקטליך וואס איך האב געטון, איך האב געטראפן, איך האב געזען ביי די שלל עפעס א שיינע אדרת שנער, און צוויי הונדרעט שקלים פון זילבער און נאך א לשון פון זהב און כ'האב עס געוואלט כ'האב עס געגלוסט כ'האב עס גענומען און ווי ליגט עס כ'האב עס באהאלטן ביי מיר אין געצעלט דארט איז עס און יהושע נאך אלץ נישט זיכער זעט אויס ער וויל מאכן זיכער אז עס איז טאקע אזוי שיקט ער שליחים דארטן אין עכן'ס געצעלט מען טרעפט עס טאקע מען ברענגט עס און מען גיסט עס אויס די זהב וואס מען קען אויסגיסן לפני השם דאס הייסט מען געט עס צוריק פאר די משכן פאר די הקדש. און יהושע נעמט עכן און אלעס אנדערש, ס'איז שוין געווען ויציקום דארף מען פארשטיין, און אלעס וואס באלאנגט פאר אים, בניו בנותיו זיינע חמורים זיינע זיינע בהמות אלעס, נעמט עס צו א פלאץ וואס הייסט עמק עכור, מ'גייט זעהן ס'הייסט בעצם עמק עכור נאך די יעכרך ה' דאס ווארט שמוציג געמאכט, ס'איז ענליך אויך ענליך צו די ווארט עכן, מן הסתם האט צו טון מיט דעם, און מ'איז אים סוקל און מ'פארברענט אים, און מ'איז די גמרא זאגט שוין יעדע זאך הראוי לסקילה לסקילה לשריפה לשריפה און מען הייבט אויף א גרויסע אזוי ווי יעדע זאך אין ספר יהושע מ'הייבט א גרויסע גל אבנים א פייל פון שטיינער עד היום הזה דאס איז די קבר כאילו די פלאץ וואס מען האט געהארגעט עכן און די פלאץ הייסט עד היום הזה עמק עכור על שם די מעשה.